מען האלט אויף סמך ז' און מען הייבט אן פיר שורות פון אונטען סמך ו' עמוד ב', מען האט אפגעלאזט די מחלוקת רבה און רב יוסף צו א גזלן איז קונה מיט יאוש, רב יוסף האט געהאלטן ס'ווערט נישט שלו און רבה האט געהאלטן ס'ווערט יא שלו, ממילא לויט רב יוסף אפילו די בעלים האט מייאש געווען איז די גזלן מחויב צוריקצוגעבן די חפץ הנגזל. איך זאג נישט אז ער האט עס קונה געווען איז מחויב צו צאלען דמים, ניין, ס'איז נישט שלו, ער איז מחויב צוריק צו צאלען די חפץ, אבער ווען ס'איז דא א שינוי, סיי א שינוי מעשה אדער אפילו א שינוי השם, האט די גמרא האט געזאגט די לעצטע תירוץ אין די גמרא אז רב יוסף האלט אז א שינוי השם הייסט יא שינוי און די גזלן איז קונה בשינוי, פרעגט די גמרא שינוי השם איז קונה? והרי מריש, מריש איז א א ביעם, א באלקאן, א שטיק האלץ, דאיכא שינוי השם, ווען איינער גייט און ער גנב'עט א כשורא, א שטיק עץ און ער בויט עס אריין ביי זיך אין בית, ער לייגט עס אויף די דאך און ער לייגט העכער פון דעם העלצער כדי צו מאכן פון דעם א דאך, שטייט אין די משנה, שטייט שטייט מריש דאיכא שינוי השם, דמעיקרא כשורא והשתא טללא, ווען ער האט עס גע'גנב'עט פאר ער האט עס אריינגעלייגט אין די בנין הייסט עס א כשורא, ס'הייסט א באלקאן, א שטיק א שטיק האלץ, והשתא נאך ער בויט עס אריין און ס'ווערט א חלק פון די דאך, ווערט עס אנגערופן טללא, ס'ווערט אנגערופן א דאך, איז דאך דא א שינוי השם. און אף על פי כן, תנן, שטייט אפענע משנה, אז אין די משנה מסכת גיטין ווערט אויסגערעכנט כמה תקנות חזל האבן מתקן געווען, איינע פון די תקנות איז געווען, על המריש הגזול, איינער וואס גנב'עט א מריש, שבנאו בבירה ער האט עס אריינגעבויט ביי זיך אין שטוב, שנוטל דמיו, אז דער נגזל מוז צופרידן זיין מיט דעם וואס דער גזלן גיט אים אפ די דמי המריש און ער מוז נישט צאמנעמען ער מוז נישט צונעמען די שטוב כדי ארויסצונעמען די מריש און אפגעבן די מריש מפני תקנת השבים כדי מענטשן זאלן קענען לייכטער תשובה טון אויף די איסור גזילה ווען מען וואלט מחייב געווען א מענטש מוז סותר זיין בנינו כדי צוריקצוגעבן די מריש וואלט קיינער נישט מחזיר געווען די גזילה, איז כדי לייכטער צו מאכן האבן חזל מתקן געווען מפני תקנת השבים אז מען קען צוריק געבן די דמי המריש, איז די גמרא מדייק, טעמא, די סיבה פארוואס ער קען צוריק געבן דמים מפני תקנת השבים, הא לאו הכי ווען נישט די תקנה, הדר בעיניה, וואלט ער געדארפט צונעמען די הויז און צוריק געבן די מריש, פארוואס? טאמער רב יוסף זאגט אז שינוי השם הייסט א שינוי, און א גזלן איז קונה א זאך מיט שינוי השם, איז ממילא האט ער עס קונה געווען, ווייל ווען האט עס אריין געבויט אין די דאך, יעצט מענטשן רופן אן די מריש בלשון טללא, ס'הייסט א דאך, ס'הייסט נישט קיין שטיק האלץ, וואלט ער געדארפט קונה זיין, ממילא אפילו אן די חשבון פון תקנת השבים וואלט ער געמעגט צוריק געבן געלט. אמר רב יוסף אז די גאנצע הנחה פון די קשיא איז נישט אמת, ס'איז נישט דא קיין שינוי השם, מריש שמו עליו, אפילו נאך מ'לייגט עס אריין אין בנין

וואס מען לייגט די האלצער, די מאלדינגס וואס מען לייגט ארום די פענסטער, די טירן, און אויך די לעכער וואו מען לייגט די מריש פון איין עק וואנט ביז די אנדערע עק וואנט, מאכט מען אזא לאך און מען לייגט דארטן אריין די מריש אויף ביידע זייטן, איז ארום די לאך האט מען סותם געווען מיט אזעלכע העלצער מאלדינגס, דאס איז די מלטטים, דאס איז די צלעות הבית, העבים אלו המרישות, דאס איז די שטיקלעך האלץ וואס מען האט אריינגעבויט אין די דאך צו האלטן די דאך, זעט מען אז אפילו נאך מען האט עס אריינגעבויט אין די בית המקדש הייסט עס נאך אלץ א מריש, זעט מען אז עס איז נישט דא קיין שינוי השם, מילא האסטו נישט קיין קשיא, רבי זירא אמר לעולם עס איז יא נשתנה שמו, און רבי יוסף האלט אז שינוי השם איז מען קונה, איי פארוואס ביי מריש איז מבואר אז מען וואלט עס נישט קונה געווען אן די דין פון תקנות השבים איז מען דאס נישט קונה פארוואס נישט איי שינוי השם איז מען קונה רבי זירא אמר נישט יעדע שינוי השם איז ער קונה שינוי החוזר לברייתו בשינוי השם לא הוי שינוי דווקא אזא סארט שינוי השם וואס נאך די שינוי איז דאס קיינמאל נישט חוזר לברייתו אזא שינוי השם הייסט א שינוי און די גנב איז קונה אבער דא אפילו איך זאג אז א מריש הייסט א מריש און איינמאל מ'לייגט עס אריין אין די בנין הייסט עס א דאך, אבער איינמאל מ'צונעמט די הויז און מ'נעמט ארויס די מריש, דאמאלטס רופט מען עס נאכאמאל מריש, ממילא איז דאס נישט קיין אמת'ע שינוי השם. זאגט רש"י מה שאין כן די פאל וואס די גמרא האט געשמועסט פריער אליבא דרבי יוסף אבריז, טאמער איינער האט גענומען א שטיק לעדער און געמאכט פון דעם אזא טישטוך, ער האט עס מייחד געווען פאר א טישטוך, איז דעמאלטס לכתחילה האט עס געהייסן א שטיק משכא, ס'האט געהייסן סתם א שטיק לעדער, נאכדעם ווען מ'מאכט פון דעם א טישטוך אדער א טיש הייסט עס אבריז, הייסט עס אברזין, און אפילו די די גנב איז שפעטער נמלך און ער טראכט ווייסט וואס איך גיי עס שוין מער נישט נוצן פאר א טיש, ס'פארלירט אבער נישט די שם אברזין, ביז מ'מאכט פון דעם א צווייטע חפץ מ'מאכט אפאר שיך, גייט נישט אראפ די נאמען וואס איז נשתנה געווארן. איז אויב אזוי איז דאס א שינוי השם שאינו חוזר לברייתו, איז דארטן האט רבי יוסף געזאגט אז א שינוי השם איז קונה, מה שאין כן ביי מריש וויבאלד ס'איז א שינוי השם החוזר לברייתו איז וועגן דעם איז מען נישט קונה. פרעגט די גמרא, אבער א שינוי השם וואס איז נישט חוזר לברייתו אזא שינוי השם הייסט א שינוי השם, און א גנב איז קונה בשינוי, פרעגט די גמרא אזוי טאקע ושינוי השם שאינו חוזר לברייתו מי הוי שינוי? והרי צינור, דמעיקרא קציצתא והשתא צינורא, ס'הייסט ס'דא א הלכה א מקווה מוז האבן מ' סאה מים, די הלכה איז מים שאובים פסל'ט א מקווה, אפילו ג' לוגין מים שאובים פסל'ט א מקווה, מקווה דארף האבן מי גשמים וואס גייט גראד אריין אין בור אדער אפילו ס'גייט אויף די קרקע און פון די קרקע רינט עס צום בור, כל זמן ס'איז נישט געווען נתלש מעל גבי קרקע איז דאס כשר, אבער איינמאל ס'איז נתלש ס'גייט אריין אין א כלי ווערט עס גע'פסל'ט אלס שאובים. טאמער איך האב א צינור, איך האב א שטיק האלץ און איך האב עס אויסגעלעכערט, ס'ווערט א כלי קיבול, ס'ווערט א פייפ, א צינור, איז דאס א כלי, וואסער גייט אריין אין דעם, הייסט עס שאובים, ס'פסל'ט א מקווה. טאמער די צינור איז צוגע איז באהאפטן צו די קרקע, קוקט מען עס נישט אן ווי א כלי, מען קוקט עס אן ווי קרקע. און דעמאלטס וואסער וואס גייט אויף קרקע איז נישט פסול אלץ שאובין. שטייט אין די, פרעגט די גמרא א קשיא, והרי צינור דמעיקרא קציצתא, פאר מען גראבט אויס די חלל אין די צינור איז דאס א שטיק האלץ, והשתא נאך מען לעכערט עס ווערט עס צינורא, ס'ווערט א צינור, ס'ווערט א פייפ, ותניא אין די ברייתא שטייט, טאמער איך האב א צינור שחקקו ולבסוף קבעו, איך האב גענומען א שטיק האלץ, איך האב אויסגעגראבען א לאך אינעווייניג געמאכט פון דעם א צינור, יעצט איז דאס א פארטיגע כלי, נאכדעם האב איך עס גענומען און איך האב עס קובע געווען אין די קרקע, איך האב עס באהאפטן צו די קרקע, און איך לייג אריין וואסער אין די צינור, פון די צינור גייט עס אריין אין די בור, פוסל את המקווה, ווייל וויבאלד עס האט שוין געהאט א שם צינור, הייסט עס א כלי אפילו נאך איך האב עס מחבר געווען צו די קרקע. און ס'איז דא א פסול שאובין, אבער טאמער קבעו, איך האב גענומען א שטיק האלץ, איך האב עס קובע געווען אין די קרקע, און ס'בטל געווארן צו די קרקע ס'איז נאכנישט געווען קיין כלי, איז יעצט הייסט עס קרקע, ולבסוף חקקו בעוד ס'איז מחובר לקרקע, האב איך עס חוקק געווען, איך האב ארויסגעגראבן אין דעם א לאך, און יעצט ווערט עס א כלי קיבול, אינו פוסל את המקווה, ווייל ס'באקומט נישט קיין שם כלי, וויבאלד ס'איז געווען מחובר לקרקע, בלייבט עס קרקע, ס'איז אזויווי איך האב געגראבן א לאך אין די קרקע, און די וואסער גייט דורך די לאך אין די קרקע, דאס איז נישט קיין פראבלעם. פרעגט די גמרא ואי אמרת שינוי השם מילתא היא, טאמער דו האלטסט אז שינוי שאינו חוזר לברייתו האט א חשיבות פון א שינוי, און בנוגע א גנב למשל וואלט ער עס קונה געווען מיט א שינוי ווייל דאס איז נישט די זאך וואס ער האט גע'גנב'עט, איז אויב אזוי אפילו קבעו ולבסוף חקקו, נמי ליפסל, פארוואס זאג איך טאמער איך האב קובע געווען די האלץ אין די קרקע און נאכדעם האב איך געמאכט פון די האלץ א צינור, זאג איך אז ס'הייסט נאך אלץ קרקע ס'הייסט נישט קיין כלי, פארוואס זאג ס'איז דא א שינוי השם? ביז מען האט עס נישט חוקק געווען רופט מען עס אן א שטיק האלץ וואס איז מחובר לקרקע, איינמאל מען האט עס חוקק געווען רופט מען עס אן א צינור, און טאמער שינוי השם שאפט עפעס א חלות איז דא, יעצט איז געווארן נשתנה שמו זאל מען עס אנקוקן ווי א כלי, אויב אזוי זאל עס פסל'ן מיט שאובין. ענפערט די גמרא שאני שאיבה דמדרבנן היא, מעיקר הדין ביסטו גערעכט אז לויט ר' יוסף אז שינוי השם מילתא היא וואלט מען עס געדארפט אנקוקן ווי א כלי, אבער וויבאלד די גאנצע דין פון שאובין איז דאך נאר א פסול דרבנן האט מען מיקל געווען כל זמן ס'איז מחובר לקרקע האט מען מיקל געווען. פרעגט די גמרא טאמער דו זאגסט מיר אז הגם בעצם מצד די שינוי השם וואלט עס געדארפט הייסן א כלי, אבער מען קען מיקל זיין א כלי וואס איז מחובר לקרקע ווען ס'קומט צו שאובין דרבנן איז אי הכי אפילו דרישא נמי, פארוואס ווען ס'איז חקקו ולבסוף קבעו איז דאס יא פסול? וואס איז די פראבלעם? חקקו ס'איז געווארן א כלי נו נו אבער יעצט אז עס איז קובע געווען איז עס א כלי וואס איז קבוע און אזוי ווי מען זאגט אז קבעו ולבסוף חקקו הגם ס'איז געווארן א כלי אלס שינוי השם אבער וויבאלד ס'איז א כלי וואס איז קבוע און צו שאובין דרבנן איז מען מיקל איז אפילו חקקו ולבסוף קבעו, וויבאלד ס'איז קבעו זאל מען עס מיקל זיין. זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין צושטעל, התם איכא תורת כלי עליו בתלוש. חקקו ולבסוף קבעו איז געווען א פארטיגע כלי פאר מ'האט עס קובע געווען. פארלירט עס קיינמאל נישט די שם כלי ווען מ'איז עס קובע, הגם ס'איז נאר א שאלה פון שאובין דרבנן. הכא, אין תורת כלי עליו בתלוש, פאר מ'האט עס קובע געווען האט עס קיינמאל נישט געהאט קיין שם כלי, ס'האט נאר באקומען א שם כלי בעודו מחובר. כהאי גוונא, א זאך וואס ווערט ערשט א כלי בעודו מחובר קען מען מיקל זיין, א זאך וואס איז שוין געווארן א כלי פאר די חיבור, יעצט קען מען נישט מבטל זיין די שם כלי, א זאך וואס איז נאר געווארן א שם כלי בעודו מחובר קען מען מיקל זיין ביי שאובין דרבנן. יעצט, פשטות אז מען לערנט די גמרא איז משמע אז שאובין איז נאר א פראבלעם מדרבנן, א גאנצע מקווה איז אנגעפילט מיט מים שאובין מדאורייתא איז כשר, אבער ס'מחלוקת ראשונים, מ'קוקט אריין אין רשי זעט מען רשי האט אויך נישט געלערנט אז די עצם פסול שאובין איז דרבנן, רש"י זאגט שאיבה, מה שמקווה נפסל בג' לוגין מים שאובין, מדרבנן היא, איז משמע, די עצם דין פון שאובין איז דאורייתא, דאס חידוש אז ג' לוגין מים שאובין קען פסל'ן א גאנצע מקווה, די חלק איז דרבנן, וואלט משמע געווען אין רש"י אז. מדאורייתא איז גענוג ווען רוב מ' סאה איז מי גשם, א מיעוט וואלט נישט געפסלט, דאס וואס א מיעוט פסל'ט יא דאס איז דרבנן'דיגע דין. זאגט די גמרא ווייטער, מיתיבי, הגנב והגזלן והאנס, אנס איז א חמסן, איינער וואס גיט געלט אבער ער נעמט עס בעל כרחו, איז די אלע וואס האבן גע'גנב'עט א חפץ, הקדישן, און זיי האבן מקדיש געווען די חפץ הנגזל, הקדש, די הקדש איז חל, און מען טאר נישט הנאה האבן, עס איז דא מעילה, ותרומתן תרומה, זיי האבן טאמער זיי האבן גע'גנב'עט תבל און זיי מפריש געווען תרומה, הייסט די תרומה א תרומה, און טאמער א זר עסט עס איז דאס א זר אוכל תרומה איז ער מחויב, ומעשרותן מעשר, טאמער זיי האבן גענומען מעשר פון די תבל איז חל א שם מעשר אויף די תבל, לכאורה, ס'איז דאך א גע'גנב'עטע זאך, וויאזוי קען ער וויאזוי איז חל דא א שם הקדש מען קען דאך נישט מקדיש זיין א דבר שאינו שלו, מוז זיין, וויבאלד די בעלים האט מייאש געווען, איז דער גנב קונה, האט מען א קלארע ראיה אזוי ווי רבה נישט ווי רב יוסף אז יאוש איז קונה. ענפערט די גמרא, ניין, ס'האט נישט צו טון מיט יאוש, אמרי התם איכא שינוי השם, די קנין איז נישט מחמת די יאוש, יאוש קען זיין לעולם יאוש אליין איז נישט קונה, אבער דא דאך דא א שינוי השם, דמעיקרא טיבלא והשתא תרומה, ווען ער האט עס געגנבעט האט ער געגנבעט טבל, יעצט איז ער מפריש תרומה, איז חל אויף דעם א שם תרומה, איז טאמער ס'איז דא א שינוי השם, ס'איז געווארן פון טבל תרומה, און די זעלבע זאך הקדש מעיקרא דאס געווען חולין והשתא הקדש, איז די שינוי השם פון טבל צו תרומה און חולין צו הקדש, די שינוי השם דאס שאפט די קנין, ווייל רב יוסף האלט דאך אז א שינוי השם איז אזוי ווי שינוי מעשה, אבער יאוש אליין איז טאקע נישט קונה, פרעגט די רשב"א אין מסכת גיטין וואס טוט זיך דא? וויאזוי איז די הקדש, וויאזוי איז געווארן דא א שינוי השם, ווייל ס'הייסט הקדש, אבער וויאזוי איז חל געווארן די הקדש, טאמער יאוש איז נישט קונה קען מען נישט מקדיש זיין, איז וויאזוי איז די הקדש חל געווארן? איז די רשב"א זאגט עפעס א לומדות אז ס'געשענט כאחת, כאחת ווען ער איז דאס מקדיש, ווערט דא א שינוי השם און בבת אחת ווערט עס שלו, און קצות לערנט, ס'איז א סברה פון גיטו וידו באין כאחת, ס'איז א שטיקל חידוש אז ס'פאסט אזא סברה דא. אנדערע זאגן די עונג יום טוב זאגט א סברה אז אין הכי נמי בעצם איז די הקדש נישט חל, ס'איז דאך נישט ס'איז דאך נישט זיינס, יאוש איז נישט קונה איז די הקדש נישט חל. נאר וואס מענטשן רופן עס הקדש איז וויבאלד מענטשן רופן עס הקדש איז שוין דא א שינוי השם הגם כלפי שמיא איז דאס נישט קיין הקדש די רגע עס איז דא א שינוי השם דעמאלטס איז עס טאקע קונה און דעמאלטס ווערט עס טאקע הקדש. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב חסדא אמר רבי יונתן מנין לשינוי שהוא קונה פון ווי ווייס איך אז שינוי מעשה איז קונה ביד הגזלן אז די גזלן איז יעצט מחויב נאר צוריקצאלן דמי החפץ און די חפץ באלאנגט צו אים שנאמר והשיב את הגזילה אשר גזל, מה תלמוד לומר וואס שטייט אשר גזל אם כעין שגזל יחזיר טאמער ס'איז נאך אלץ געבליבן אשר גזל, ס'איז די זעלבע חפץ וואס ער האט גע'גנב'עט מוז ער עס צוריק געבן, ואם לאו, טאמער ס'איז שוין דא א שינוי, ס'איז שוין נישט כעין שגזל, דמים בעלמא בעי שלומי, ער מוז צוריק צאלן דמים אבער די חפץ האלט ער. פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו דאס דרש'נען פון אשר גזל, האי אשר גזל מיבעי, איך דארף עס דאך האבן אויף א צווייטע דרשה, די פסוק אשר גזל רעדט זיך דארטן ביי די פרשה פון אשם גזילות, וואס איינער האט גע'גנב'עט און האט געשוואוירן שקר, איז ער מחויב דארטן קרן חומש ואשם, און דארטן דרש'נען חז"ל מיבעי למעוטי גזל אביו שאינו מוסיף חומש על גזל אביו, טאמער דער טאטע פון א מענטש האט גע'גנב'עט און ער איז געשטארבן, אפילו דער טאטע האט געשוואוירן די שקר זאגט רש"י, איז די קינד מחויב צוצושטעלן די קרן, אבער נישט מחויב אויף די חומש, ווייל והשיב את הגזילה אשר גזל, ווען איז דא א דין והשיב את הגזילה צוזאמען מיט תשלימי חומש, דאס איז דווקא אשר גזל ווען ער האט עס גע'גנב'ט, אבער על גזילת אביו איז נישט דא קיין חיוב חומש, איז לכאורה דארף מען אשר גזל פאר די דרשה דאס נישט מיותר צו דרש'נען כעין שגזל יחזיר. זאגט די גמרא מ'קען דרש'נען ביידע, ווייל אם כן ווען מ'דארף נאר דרש'נען למעט גזל אביו נכתוב רחמנא והשיב את גזילו, איז פון דעם וואס שטייט נישט גזילו בין איך מדייק אז גזל אביו אינו מוסיף חומש, אשר גזל למה לי, וואס דארף שטיין אשר גזל? אשר גזל למה לי למיכתב שמע מינה תרתי איז דא נאך א דרשה אז ווען ס'איז כעין שגזל יחזיר ואם לאו דמים הוא משלם. איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר רבי יונתן פונקט פארקערט, מנין לשינוי שאינו קונה? אפילו דער גנב האט משנה געווען די חפץ בידיים איז ער נישט קונה ער מוז נאך אלץ צוריק געבן די גוף החפץ שנאמר והשיב את הגזילה מכל מקום והשיב את הגזילה מ'דארף צוריק געבן די גזילה אלע אופנים אפילו ער האט עס משנה געווען איי והכתיב אשר גזל איז דאך משמע מ'דארף עס נאר צוריק געבן ווען ס'איז כעין שגזל, ניין? אשר גזל דארף מען אויף די אנדערע דרשה, ההוא מיבעי ליה על גזילה שלו, דעמאלטס איז ער מוסיף חומש, ואין מוסיף חומש על גזל אביו, ממילא דאס נישט איבריג צו לערנען די דין פון כעין שגזל, בלייבט אין די דרשה והשיב את הגזילה מכל מקום, אז אין אלע אופנים מוז מען צוריק געבן די גוף הגזילה אפילו מיט א שינוי. אמר עולא מנין ליאוש שאינו קונה, ער האלט פארקערט, ער האלט אז יאוש איז נישט קונה, אזוי ווי ר' יוסף נישט ווי רבה, שנאמר והבאתם גזול את הפסח ואת החולה, די נביא גיט דארטן תוכחה אז מ'זאל נישט ברענגען קרבנות, שוואכע קרבנות, ווייל וואלסטו געברענגט פאר א שר וואלסטו דען געברענגט א בהמה וואס איז גזול אדער פסח אדער א הינקעדיגע אדער א חולה, איז די גמרא מדמה וויבאלד שטייט אין די פסוק גזול פיסח זאגט מען גזול דומיא דפיסח מה פיסח א בהמה וואס א פיסח א הינקעדיגע דלית ליה תקנתא ס'איז א מום קבוע מען קען עס נישט משנה זיין סבלייבט לעולם א מום דלית ליה תקנתא כלל איז אף גזול איז אויך אזא סארט פראבלעם דלית ליה תקנתא אז מען קען קיינמאל נישט מקריב זיין אזא בהמה פאר א קרבן לא שנא לפני יאוש ולא שנא לאחר יאוש. זעהט מען אז יאוש איז נישט קונה, ווייל טאמער יאוש איז קונה וואלט מען געקענט מקדיש זיין א, וואלט מען געקענט ברענגען א בהמה גזילה פאר א קרבן לאחר יאוש. רבא אמר מהכא, ער ברענגט נאך א מקור אז יאוש איז נישט קונה אזוי ווי רב יוסף, ווייל שטייט אין פסוק בנוגע קרבן עולה, מ'האט געהאט פריער די דרשה קרבנו ולא הגזול, מ'קען נישט ברענגען א קרבן א געגזל'טע בהמה, אימת, די קרבן וואס איז געגנבעט, ווען איז עס, ווען, ווען רעדט מען אז זאל עס מקריב זיין פאר א קרבן, אילימא לפני יאוש, ער האט געגנבעט א בהמת חולין און ער וויל עס ברענגען פאר קרבן פאר יאוש בעלים, פשיטא, למה לי קרא, וואס דארף איך האבן א פסוק קרבנו ולא הגזול, ער קען עס בכלל נישט מקדיש זיין, ס'איז דאך אינו שלו, אלא לאו, לאחר יאוש, ער האט געגנבעט, בעלים האט מייאש געווען, און זאגט די תורה, אז ס'איז דא א מיעוט, מ'קען עס נישט ברענגען פאר קרבן קרבנו ולא אגוזו. איז אויב אזוי שמע מינה יאוש לא קני שמע מינה ווייל טאמער יאוש קונה וואס איז די פראבלעם פארוואס הייסט עס נישט קרבנו איז א ראיה פון דעם וואס עס הייסט נישט קרבנו מוז זיין אז א גזלן איז נישט קונה ביאוש פרעגט די גמרא ווי אזוי קען רבא ברענגען די ראיה רבא הוא דאמר רבא אליין האט דאך געזאגט אין די פריערדיגע דף דגזל קרבן דחבריה אז דאס וואס די ברייתא איז ממעט קרבנו ולא הגזול מיינט מען נישט קרבנו אז ער האט געגנב'עט א בהמת חולין און ער וויל עס ברענגען פאר א קרבן ניין, דא רעדט מען ער האט גע'גנב'עט א קרבן וואס יענער האט שוין מקדיש געווען און ער גנב'עט דעי קרבן, און די חידוש קרבנו ולא הגזול די ערשטע פשט אין רש"י איז אז עס איז נישט עולה פאר די אמת'ע בעלים לשם חובה. איז מילא וויאזוי קען רבא פון דא ברענגען א ראיה אז יאוש אינו קונה, דא רעדט מען נישט ער האט גע'גנב'עט א בהמת חולין דא רעדט מען גע'גנב'עט א בהמה וואס יענער האט שוין מקדיש געווען, זאגט די גמרא צוויי תירוצים איבעית אימא הדר ביה, אז אין הכי נמי פריער האט רבא טאקע מדחה געווען אז ס'רעדט זיך ער האט גע'גנב'עט א קרבן, אבער יעצט האט ער חוזר געווען פון דעם און ער האלט ס'רעדט זיך מ'האט גע'גנב'עט א בהמת חולין און ס'שטייט דא אז ס'הייסט נישט קרבנו איז א ראיה יאוש אינו קונה. איבעית אימא אז רבא האלט נאך וואס ער האט געזאגט פריער, אבער די ביידע מעמערס זענען נישט ביידע רבא. איבעית אימא חד מינייהו רב פפא אמרה, נישט רבא האט געזאגט ביידע מעמערס, איינער פון די צוויי מעמערס האט רב פפא געזאגט, מילא ס'נישט קיין סתירה רבא מיט רב פפא. ס'איז געשטאנען אין די משנה, און מידת תשלומי ארבעה וחמישה איז נאר בשור ושה, כפל איז ביי אלע חפצים, און ד' וה' צאלט מען נאר ביי טבח ומכר שור ושה. שטייט אין פסוק, כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו, פרעגט די גמרא ואמאי, הגם ס'שטייט נאר שור ושה, נילף שור שור משבת, קען לערנען א גזירה שווה אזוי מען טרעפט ביי אסאך אנדערע זאכן האט מען געזען פריער אז מען לערנט שור שור משבת, און מה להלן ביי שבת די חיוב שביתה איז נישט נאר ביי שור, הגם שטייט. שורך וחמורך איז לאו דווקא שור, מה להלן חיה ועוף איז כיוצא בהם אזוי ווי שור אף כאן, בנוגע ד' וה' הגם ס'שטייט שור אף כאן חיה ועוף איז כיוצא בהם פארוואס זאגסטו דווקא שור ושה, אמר רבא אמר קרא שור ושה שור ושה שני פעמים, וויבאלד צוויי מאל שטייט אין די תורה שור ושה, שטייט כי יגנב איש שור ושה וטבחו או מכרו, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה, שטייט שור ושה אין די רישא שור ושה אין די סיפא,

נישט קיין נפקא מינה צו ער האט גע'גנב'ט א שור צו ער האט גע'גנב'ט א שה, בעי שלומי תשעה לכל אחד ואחד, מוז ער צוריקצאלן נײַן בהמות, און אזוי וואלט דאך געטייטשט אז כי יגנב שור או שה וטבחו או מכרו, איז די תשלומין איז פינף בקר מיט פיר צאן, בסך הכל נײַן בהמות. זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין, איך וואלט נישט געהאט אזא הוה אמינא, ווייל וכי תימא הא כתיב תחתיו תחתיו, איז ממילא חד תחתיו מייתר, שטייט חמשה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השה, פארוואס דארף שטיין צוויי מאל תחתיו, ס'וואלט געקענט שטיין חמשה בקר וד' צאן ישלם תחתיו, וויבאלד ס'שטייט עקסטרא תחתיו, איז דאס מיותר צו זאגן אז חמשה בקר ישלם תחתיו תחת א שור וואס מ'האט געשחטן, און ארבע צאן, תחת א שה וואס מ'האט געשחטן, אבער נישט אויף א שור זאל מען צאלען בקר מיט צאן, זאגט די גמרא, ניין, דו ביסט גערעכט טאקע שטייט צוויי מאל תחתיו אבער ס'איז נישט מיותר דאס צו לערנען, האי מיבעי ליה לדרשה אחרינא, איך דארף האבען די עקסטרע תחתיו צו לערנען א צווייטע דרשה, דתניא, יכול גנב שור שוה מנה ישלם תחתיו נגידין, טאמער איינער גנב'עט א שור, ס'ווערט א מנה, א געזונטע שור, איז אפשר אין די חיוב ד' וה' קען ער צאלען פינף שוואכע שוורים, נגידים מיינט שוואכע שוורים, גוועים, קראנקע שוורים, קרובים למות זאגט רש"י. תלמוד לומר, חמשה בקר ישלם תחתיו, תלמוד לומר תחתיו תחתיו צוויי מאל, אז ס'מוז זיין דווקא אזעלכע שוורים וואס זענען תחתיו וואס זענען ממלא מקום פון די שור וואס איז געשאכטן, א געזונטע שור אזוי ווי דו האסט געשאכטן, ממילא האסטו נישט איבריג די תחתיו תחתיו צו לערנען אז די חמשה בקר איז באזונדער פאר שור און די ד' צאן איז באזונדער פאר שה, ניין, סיי פאר שור סיי פאר שה דארף מען צאלען ניין, איז אויב אזוי דארף איך האבען שור ושה אין די סיפא מגלה צו זיין ניין אז די בקר צאלט מען אליין פאר שור און די שה צאלט מען אליין פאר שה, און ממילא איז נישט מיותר. זאגט די גמרא די שור ושה דרישא מיותר, אין הכי נמי די שור ושה דסיפא דארף מען האבן, די שור ושה פון די רישא דאס איז מיותר, פארוואס? ווייל ס'וואלט געקענט שטיין אזוי, דנכתוב רחמנא כי יגנוב איש, א מענטש גנב'עט, וטבחו או מכרו, איז חמשה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השה, פארשטיי איך אליינס אז די חמשה בקר איז תחת השור ווען עס איז געגנב'עט א שור, און ארבע צאן ווען עס איז געגנב'עט א שה. איז וואס דארף שטיין אין די רישא

איז דעמאלט צאלט ער חמשה בקר תחת השור, און טאמער טאמער טאמער מ'האט נאר געגנבעט איינס אדער א שור אדער א שה דעמאלט איז נישטא קיין ד' וה', ווען מען גנב'עט א שור און א שה און מען שעכט זיי ביידע איז דעמאלט צאלסטו חמשה בקר פאר די שור און ד' צאן פאר די שה, זאגט די גמרא קענסט נישט זאגען אזוי, וטבחו כתיב, א לשון יחיד, לחד. לאו דווקא איז געשחטן ביידע. זאגט די גמרא פיין, איז שחיטה טאקע וואלט געדארפט זיין אפילו איינער פון זיי, אבער בנוגע מכירה ואימא עד דגניב תרוייהו ומזבין להו ביז ער פארקויפט ביידע נאר דעמאלטס איז מחויב פאר די מכירה ד' וה', זאגט די גמרא ניין, או מכרו כתיב וטבחו או מכרו, אויך א לשון יחיד לחד. זאגט די גמרא אבער נאכאלץ, אימא הוה אמינא עד דגניב, ווען איז דא א דין פון ד' וה' עד דגניב תרי, האסט גע'גנב'עט א שור מיט א שה, ווייל ס'שטייט נישט כי יגנב איש שור או שה, זאגסט דאך ס'שטייט, ווילסט דאך זאגן אז אין די רישא שטייט נישט שור או שה, איז וואלט דאך געמיינט אז ווען ביסטו מחויב ד' וה', עד דגנב תרי איז גע'גנב'עט סיי א שור סיי א שה, וטבחו ומכרו, איז גע'שחט'ען וטבח חד ומזבין חד, האסט פון די צוויי בהמות וואס האסט גע'גנב'עט האסטו גע'שחט'ען איינס פארקויפט די צווייטע, איז דעמאלטס צאלסטו פאר די בקר חמשה בקר און פאר די צאן חמשה ארבע צאן, זאגט די גמרא ניין, קענסט נישט זאגן אזא הוה אמינא, או מכרו כתיב, וטבחו או מכרו, נישט אויף די זעלבע מאל האט ער סיי גע'שחט'ן און סיי פארקויפט, איינס אדער טביחה אדער מכירה, זאגט די גמרא נאכאלץ, אכתי הוה אמינא, אז סוף כל סוף די חיוב ד' וה' איז דווקא עד דגנב תרוייהו, ס'מוז זיין איז גע'גנב'עט א שור מיט א שה, אדער וטבח חד ומשייר חד, אדער איז פון די צוויי וואס גע'גנב'עט איז געווען איין טביחה, אויס או מזבין חד ומשייר חד ס'איז געווען איין מכירה, אבער על כל פנים ווען ביסטו מחויב אויף די טביחה אדער די מכירה ווען איז גע'גנב'עט צוויי? איז ממילא מוז שטיין כי יגנב איש שור או שה צו זאגען אז אפילו איך האב גע'גנב'עט נאר א שור און נאר א שה. זאגט די גמרא אלא שור דסיפא ושה דרישא מייתר דנכתוב רחמנא וואלט געקענט שטיין כי יגנוב איש שור וטבחו ומכרו ער האט עס אדער געשחטן אדער פארקויפט איז חמישה בקר ישלם תחתיו וארבע צאן תחת השה דאס הייסט טאמער איז געטון די זעלבע זאך צו א שה אז כי יגנוב איש שה וטבחו ומכרו וועסטו צאלן ארבע צאן איז ממילא שור דסיפא ושה דרישא איז איבריג, למה לי? שמע מינה, אן עקסטער מאל שור ושה, צו זאגן שור ושה אין מידי אחרינא לא לערן נישט שור שור משבת. ס'איז געשטאנען אין די משנה, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל, איינער האט געגנב'עט א שור, צווייטער גנב'עט עס פון די גנב, און מען כאפט אים דארף ער נישט צאלן קיין כפל ווייל אין תורה שטייט אז ווער צאלט כפל וגנב מבית האיש איז משמע אז ס'איז געגנב'עט געווארן מבית בעלים איז דא כפל טאמער ס'איז געגנב'עט געווארן מבית הגנב איז נישט דא קיין כפל אמר רב לא שנו אלא לפני יאוש אבל לאחר יאוש טאמער די צווייטע גנב האט עס געגנב'עט מגנב ראשון נאך די בעלים האט שוין מייאש געווען איז דעמאלטס דורך די יאוש קנאו גנב ראשון, האט עס די ערשטע גנב קונה געווען דורך די יאוש און יעצט איז ער נאר מחויב צו צאלן דמים צו די בעלים פאר די חפץ הנגזל, אבער די חפץ הנגזל געהערט צו די גנב ראשון און יעצט גנב שני מוז צאלן כפל לגנב ראשון און ס'איז טאקע וגנב מבית האיש, די איש איז די גנב ראשון, די גנב ראשון איז יעצט געווארן די איש, איז ער געווארן א בעל החפץ און ס'איז געגנבעט פון אים, מוז די גנב שני צאלן כפל צו די גנב ראשון. עס קומט אויס סך הכל רב זאגט דא די מימרא וואס מען האט געזען די פריערדיגע בלאט פון רבה אז ער האלט אז יאוש איז קונה אזוי ווי רבה האט געזאגט יאוש איז קונה און יעצט האלט מען נאר דא רב זאגט די זעלבע זאך איז די אלע קשיות זאגט תוספות וואס די גמרא פריער האט געפרעגט אויף רבה קען מען פרעגן אויף רב און דאס וואס די גמרא פרעגט יעצט אויף רב וואלט מען געקענט פרעגן אויף רבה אמר רב ששת אמינא כי ניים ושכיב רב אמר להא שמעתא זעט אויס רב האט דאס געזאגט ווען ער האט געהאלטן אינמיטן שלאפן ווייל ס'קען נישט זיין ער וואלט געמאכט אזא טעות, דתניא אמר רבי עקיבא מפני מה אמרה תורה טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמישה, וואס איז טאקע פשט די תורה האט מחמיר געווען אז אויף טביחה און מכירה האט מען געבען אזא עקסטרא קנס ד' וה' מפני שנשתרש בחטא, וואס מיינט נשתרש בחטא? טייטשט רש"י עשה שרשים כלומר נתחזק בחטא ער טיף טיפער געמאכט דא די חטא שקנאו און מהני מעשה, ער האט עפעס אויפגעטון, ביז יעצט איז ער געווען דער גנב, שוין, ער האט גע'גנב'עט יענעמ'ס חפץ אבער ס'איז נאכאלץ יענעמ'ס חפץ, יעצט איז ער געגאנגען און טבח ומכר, האט ער אויפגעטון מיט זיין מעשה אז שקנאו, אז ס'איז געווארן אויס די חפץ פון די בעלים איז בשלמא טבח פארשטיי איך זייער גוט ביז יעצט איז דאס געווען די חפץ פון די בעלים יעצט איז דאס געשחט'ן איז דאס יצא מן העולם אבער מכר פארוואס הייסט עס נשתרש בחטא פארוואס איז אהני מעשה ווען ער האט עס פארקויפט פרעגט די גמרא אימת ווען האט ער עס פארקויפט זאגט רש"י אילימא לפני יאוש מכר די שאלה דא איז אויף די מכירה די טביחה פארשטייט מען איז אימת ווען האט ער עס פארקויפט אילימא לפני יאוש ער האט עפעס גע'גנב'עט די בעלים האט נאכנישט מייאש געווען און ער גייט און פארקויפט עס מי איכא נשתרש, פארוואס זאגסטו אז מחויב ד' וה' ווייל נשתרש בחטא אהני מעשיו, זאגט רש"י הא לא אהני מעשיו, ווייל וואס איז נשתנה געווארן יעצט אז ער האט עס פארקויפט ביז פריער, דער בעלים האט נאכנישט מייאש געווען, איז קודם יאוש זאגסטו אז ס'איז בעצם נאכאלץ דער בעלים'ס חפץ, איז וואס איז יעצט געשען ערגער אז האסט עס פארקויפט, שינוי רשות, ס'איז געגאנגען פון די רשות גנב צו די רשות לוקח, זאגט רש"י שינוי רשות בלא יאוש ליכא למאן דאמר דקני, ס'איז נישט דא קיין מאן דאמר וואס האלט שינוי רשות אליין איז דא א קנין אן יאוש, און ממילא וואס איז דא די נשתרש בחטא אז זאלסט מוזן צאלן ד', אלא מאי, כדי ס'זאל הייסן נשתרש בחטא זאלסט מוזן צאלן ד' פאר מכירה מוז זיין ס'רעדט זיך לאחר יאוש, ממילא וואס? טאמער ס'איז דא אחר יאוש, אפילו איך זאג אז יאוש איז נישט קונה, דעמאלטס קען איך הערן אז ס'איז נשתרש בחטא, זאגט רש"י ווייל דעמאלטס איז אהני מעשה, ווייל דהשתא קני לוקח בתרתי, יעצט ווען דו פארקויפסט עס צו לוקח האט לוקח צוויי מעלות, ס'איז דא יאוש, און אפילו יאוש אינו קונה אבער ס'איז דא יאוש, צוזאמען מיט שינוי רשות ס'איז געגאנגען מרשות גנב צו רשות לוקח, איז יאוש צוזאמען מיט שינוי רשות קען אויפטוהן אז ס'איז יוצא מרשות הבעלים, ממילא איז נשתרש בחטא, איז וועגן דעם צאלט מען ד' וה'. פרעגט די גמרא, אויב אזוי, די דין פון ד' וה' זאגסטו רעדט זיך לאחר ייאוש, אי סלקא דעתך ייאוש קונה, טאמער די האלטסט ווי רב אדער ווי רבה אז די גנב איז קונה די חפץ מיט ייאוש און יעצט איז נאר מחויב צו צאלען דמים, פארוואס איז בכלל דא א חיוב ד' וה'? אמאי משלם תשלומי ארבעה וחמישה, שלו הוא טובח, שלו הוא מוכר, ד' וה' צאלט מען מ'האט געשחט'ן די נגזל'ס בהמה, אבער טאמער די בעלים האט מייאש געווען און יאוש קונה, איז די חפץ הנגזל, די בהמה, באלאנגט יעצט צו די גנב, ער מוז, האט א חוב דמים, ער מוז צוריק צאלן דמים, אבער די חפץ איז זיינס, האט ער דאך געשחט'ן זיין בהמה, פארוואס איז דא א חיוב ד' וה'? איז בהכרח מוז מען זאגן אז יאוש איז נישט קונה, און וועגן דעם איז דאס של בעלים טובח, איז דא א חיוב ד' וה', און ס'איז נשתרש בחטא, ווייל אפילו יאוש איז נישט קונה אבער די יאוש מיט די שינוי רשות מאכט עס נשתרש בחטא. אמרי ענפערט די גמרא רב קען זאגן ניין, לעולם יאוש איז יא קונה, אבער דא רעדט זיך ווען ס'שטייט אז ס'איז דא א חיוב ד' וה', רעדט זיך פאר יאוש, ער האט עס פארקויפט פאר יאוש, איי האסטו געפרעגט אויב מען פארקויפט פאר יאוש וואס מיינט נשתרש בחטא, ס'איז דאך לא אהני מעשיו, זאגט די גמרא רבי עקיבא האט נישט געזאגט נשתרש בחטא, נאר כדאמר רבא, מ'עט זעהן שפעטער רבא זאגט מפני ששנה בחטא, איז הכא נמי פשט רבי עקיבא איז מפני ששנה בחטא, ס'איז טאקע נישט נשתרש בחטא, פאר יאוש האסטו עס פארקויפט, איז גארנישט געשעהן ערגער, ס'איז נאך אלץ ברשות בעלים, אבער די חיוב ד' וה' איז מפני ששנה בחטא, קודם האסטו געגנב'עט, און יעצט ביסטו געגאנגען און האסט געטוהן נאך ערגער, האסט נאך געוואלט נהנה זיין פון די גניבה, ביסט געגאנגען און האסט געמאכט א געשעפט און עס פארקויפט פאר א צווייטער, איז די תורה געקנס'עט, שנה בחטא, הגם לא אהני מעשיו, זאגט רש"י, ווייל ס'איז דאך קודם יאוש, אבער סוף כל סוף דו האסט פרובירט דא צו משנה זיין די חטא אז נישט נאר ער האט גע'גנב'ט עס איז געגאנגען עס פארקויפט אויך, האט מען געקנס'עט אז ס'איז דא א חיוב ד' וה'. אבער לעולם קען זיין אז יאוש איז קונה, אבער דא רעדט מען די חיוב ד' וה' איז קודם יאוש, און די ד' וה' איז מפני ששנה בחטא.